בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף מ"ד, מיר הייבן אן דף מ"ד עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, שלושה מינין אסורין בנזיר, ס'דא דריי איסורים ביי א נזיר ווי מען האט שוין געזען, הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפן, זאגט יעצט די משנה, חומר בטומאה ובתגלחת מביוצא מן הגפן, ס'דא א חומרא וואס איז דא ביי טומאה און ביי תגלחת וואס איז נישט דא ביי די איסור פון יוצא מן הגפן, אז וואס? שהטומאה והתגלחת סותרין, והיוצא מן הגפן אינו סותר, סיי טומאה און סיי תגלחת האט מען געזען זענען סותר, פשט א נזיר ווערט טמא איז עס אינגאנצן סותר די ימי נזירות, און אפילו ביים זיך שערן ס'איז טאקע נישט סותר אינגאנצן אבער ס'איז סותר דרייסיג טאג, מה שאין כן יוצא מן הגפן, א נזיר וואס טרינקט וויין, מן התורה איז עס אינגאנצן נישט סותר, מדרבנן ער דארף איבערציילן די פאר טעג, אבער מן התורה על כל פנים איז עס נישט סותר, און דאס איז א חומרא וואס איז דא ביי טומאה ותגלחת, וואס איז נישט דא ביי יוצא מן הגפן. ווייטער זאגט די משנה, חומר ביוצא מן הגפן מבטומאה ובתגלחת, ס'איז דא א חומרא ביי יוצא מן הגפן וואס איז נישט דא ביי טומאה ביי תגלחת, שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללו, פשט ס'איז נישט דא אן אופן וואס א נזיר מעג טרינקען וויין, אפילו לאמיר זאגן ער וועט מאכן א שבועה אז ער גייט טרינקען וויין, טאר ער עס נישט טרינקען, ס'ווערט קיינמאל נישט נדחה, דער איסור איז אלעמאל אויפן פלאץ. אבער וטומאה ותגלחת הותרו מכללן, סיי טומאה און סיי תגלחת געפינט מען יא געוויסע אופנים וואס א נזיר מעג עובר זיין אויף די איסור טומאה אדער אויף די איסור תגלחת, און די משנה רעכנט אויס בתגלחת מצוה, ווי למשל א נזיר וואס ווערט א מצורע און ער ענדיגט זיין צרעת דארף ער זיך אפשערן, מ'האט געזען מ'לערנט ארויס פון ראשו פון זקנו אז אפילו איז א נזיר דארף ער זיך אפשערן, און די זעלבע זאך טומאה דא במת מצוה, א נזיר וואס טרעפט א מת מצוה דארף אים באגראבן דארף זיך מטמא זיין, ס'גייט טאקע צושטערן זיין ימי נזירות אבער ער מעג זיך מטמא זיין, און זעט מען אז ס'דא א היתר סיי ביי טומאה סיי ביי תגלחת, וואס איז נישט דא ביי יוצא מן הגפן, פירט די משנה אויס, וחומר בטומאה מבתגלחת, ס'דא א חומרא ביי טומאה מער פון תגלחת אז וואס, שהטומאה סותרת את הכל וחייבין עליה קרבן, טאמער א נזיר ווערט טמא, צושטערט עס די גאנצע ימי נזירות און ער דארף ברענגען א קרבן ווען ער איז זיך מטהר, ותגלחת אינה סותרת אלא שלושים, ואין חייבין עליה קרבן, ווען ס'קומט צו תגלחת, א נזיר וואס האט זיך געשוירן, איז צושטערט עס נישט די גאנצע ימי נזירות, די מאקסימום וואס ס'צושטערט איז דרייסיג טאג, חוץ פון דעם וואס ער דארף נישט באזונדער ברענגען א קרבן ווען די האר וואקסט צוריק נאר אדער ער איז ממשיך די נזירות אדער ער קען ענדיגן די נזירות אבער ס'איז נישט דא די קרבנות וואס א נזיר וואס איז טמא דארף ברענגען זאגט די הייליגע גמרא מ'האט מיר געזען אין די משנה כל מיני חומרות וואס איז דא ביי טומאה ביי תגלחת ביי יוצא מן הגפן איז די גמרא דא גייט דן זיין פארוואס טאקע לערנט מען נישט אראפ די חומרות איינער פון צווייטן זאגט די גמרא וטומאה לא תותר מקללה קל וחומר מיין ווייל מען האט דאך געשמועסט אז ביי א טומאה בעת ס'קומט צו א מת מצוה איז עס הותר מכללה, די נזיר מעג זיך מטמא זיין, פרעגט די גמרא פארוואס? פארוואס זאל מען נישט מאכן א קל וחומר פון וויין אז נישט? ווי אזוי וועט די קל וחומר ארבעטן? מען וועט מאכן א קל וחומר, ומה יין שאינו סותר לא הותר מכללו, מה דאך יין וואס די יין א נזיר וואס טרינקט יין איז נישט סותר די ימי נזירות, פון דעסט וועגן זעט מען א חומרא ביי יין אז לא הותר מכללו נישט דא אן אופן וואס א נזיר זאל מעגן טרינקען וויין איז טומאה שסותרת, אינו דין שלא תותר מכללה, איז כל שכן טומאה זאל מען אויך זאגן אז ס'איז נישט דא קיין היתר זיך צו מטמא זיין אפילו ביי מת מצוה, ענטפערט די גמרא, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק לאביו ולאמו לא יטמא, וואס מען דרשנ'ט פון דעם לאביו ולאמו לא יטמא, אבל מיטמא הוא למת מצוה פשט ס'איז א לימוד פון א פסוק, און אויף א לימוד פון א פסוק קען מען זיך נישט קריגן מען קען נישט פרעגן פון א קל וחומר אויף א לימוד פון א פסוק, פרעגט יעצט די גמרא, ויין יותר מכללו, אפשר זאל מען זאגן פארקערט, זאל מען זאגן אז זאל יא זיין אן אופן וואס א נזיר זאל מעגן טרינקען וויין, טאקע למשל אז א נזיר מאכט א שבועה, זאל ער מעגן טרינקען די וויין, און מען זאל עס ארויסנעמען פון א קל וחומר, קל וחומר מטומאה, ווי אזוי וועט די קל וחומר ארבעטן? מ'וועט מאכן א קל וחומר אזוי, מה טומאה שהיא סותרת, הותרה מכללה, מה דאך טומאה, וואס טומאה איז דאך סותר די ימי נזירות, פון דעסטוועגן ווען עס קומט צו א מת מצוה, איז דא א היתר, איז יין שאינו סותר אינו דין שיותר מכללו? כל שכן וויין וואס וויין איז נישט סותר, זאל מען אויך זאגן אז ווען ס'דא א היתר איז דא א היתר, פשט אויב מען מאכט א שבועה למשל זאל זיין א היתר ביי א מצוה זאל זיין א היתר? ענטפערט די גמרא ניין, אמר קרא שטייט אין פסוק מיין ושכר יזיר, וואס דאס איז איבעריגע ווערטער וואס מ'דרשנ'ט פון דעם לאסור יין מצוה כיין רשות, פשט ס'איז א לימוד פון א פסוק. פרעגט יעצט די גמרא, ויין יסתור את הכל קל וחומר מטומאה, פארוואס זאל מען נישט מאכן א קל וחומר פון טומאה, און זאגן אז וויין, דאס פשט אז א נזיר טרינקט וויין איז יא סותר די ימי נזירות, וויאזוי וועט די קל וחומר ארבעטן, מען וועט מאכן א קל וחומר, מה טומאה שהותרה מכללה, סותרת את הכל, מה דאך טומאה, וואס מען זעהט ווען סקומט צו א מת מצוה איז הותרה מכללה, פון דעסטוועגן איז טומאה סותר די גאנצע ימי נזירות, איז יין שלא הותר מכללו,

פארוואס זאל מען נישט זאגן אז תגלחת זאל סותר זיין די גאנצע ימי נזירות אזוי ווי טומאה, און מען וועט מאכן א קל וחומר ומה טומאה שלא עשו בה מטמא כמיטמא, מה דאך ווען סקומט צו טומאה, איז דער נזיר אליין ער קריגט מלקות טאמער ער איז טמא געווארן, אבער א מטמא, ס'טייטש לאמיר זאגן א מענטש וועט נעמען א כזית מן המת, ער וועט צוגיין צו א נזיר און ער וועט אים צורירן ער וועט אים מטמא זיין, איז ס'וועט טאקע צושטערן די ימי נזירות, אבער דער מענטש וואס האט עס געטון קריגט נישט קיין מלקות, האט נישט עובר געווען קיין איסור, איז פון דעסט וועגן זעט מען ביי טומאה סותרת את הכל אז ווען א נזיר ווערט טמא צושטערט עס דאס גאנצע נזירות, איז תגלחת שעשו בה מגלח כמתגלח, אינו דין שתסתור את הכל, פשט ווען ס'קומט צו גילוח, איז טאמער איינער שערט אפ א נזיר, איז דער מענטש וואס שערט אים אפ אויכט עובר ער קריגט אויכט מלקות, פשט ס'איז דא א חומרא, איז אוודאי און אוודאי זאל מען זאגן אז ביי תגלחת, זאל צושטערט ווערן די גאנצע ימי נזירות? ענטפערט די גמרא ניין, אמר קרא שטייט אין פסוק והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו, טומאה סותרת את הכל ואין תגלחת סותרת את הכל, נאר ביי טומאה געפונט מען די ענין אז ס'צושטערט די גאנצע ימי נזירות, אבער נישט ביי תגלחת. פרעגט יעצט די גמרא אויף די גאנצע יסוד וואס מ'האט אויסגערעדט אז טאמער איינער איז מטמא נזיר קריגט ער נישט קיין מלקות אבער טאמער איינער שערט אפ א נזיר קריגט ער יא מלקות, פון ווי ווייסט מען דאס טאקע? זאגט די גמרא וטומאה נעשה בה מטמא כמיטמא, זאל מען זאגן אז דער מענטש וואס איז מטמא די נזיר זאל יא קריגן מלקות, און מען זאל עס ארויסלערנען פון תגלחת, קל וחומר מתגלחת, אז וואס? אז ומה תגלחת שאינה סותרת אלא שלושים, עשה בה מגלח כמתגלח, מה דאך תגלחת וואס איז נאר סותר דרייסיג טאג, פון דעסטוועגן דער וואס שערט אפ די נזיר קריגט מלקות, אזוי ווי די נזיר אליין, באלד מען זעט פון ווי מען לערנט עס ארויס, איז טומאה שהיא סותרת את הכל אינו דין שנעשה בה מטמא כמיטמא, איז כל שכן טומאה וואס איז סותר די גאנצע ימי נזירות, זאל מען אויך זאגן אז דער מענטש וואס איז מטמא די נזיר קריגט מלקות? ענטפערט די גמרא ניין, אמר קרא וטמא ראש נזרו, לערנט מען ארויס פון דעם למטמא ראש נזרו, פשט נאר דער נזיר אליין קריגט מלקות טאמער ער ווערט טמא, און נישט א צווייטער, טאמער א צווייטער האט אים מטמא געווען, קריגט נישט דער צווייטער מלקות. פרעגט יעצט אבער די גמרא פארקערט, ותגלחת לא נעשה בה מגלח כמתגלח, קל וחומר מטומאה, אויב אזוי זאל מען זאגן די זעלבע זאך ביי לגבי איינער וואס שערט א נזיר, אז ומה טומאה שהיא סותרת את הכל, לא עשו בה מטמא כמיטמא, מה דאך ביי טומאה, וואס טומאה איז אזוי הארב אז ס'צעשטערט די גאנצע ימי נזירות, פון דעסטוועגן טאמער איינער איז מטמא א נזיר, קריגט ער נישט קיין מלקות, תגלחת שאינה סותרת אלא שלושים יום, לא כל שכן שלא נעשה מגלח כמתגלח, איז כל שכן תגלחת וואס צושטערט נאר דרייסיג טאג, זאל מען אויך זאגן אז דער וואס שערט די נזיר קריגט נישט קיין מלקות? ענטפערט די גמרא ניין, אמר קרא שטייט אין פסוק און דאס איז טאקע די לימוד, תער לא יעבור על ראשו, קרי ביה לא יעבור הוא ולא יעבור לאחר, פשט אז שטייט לא יעבור איז משמע די גאלמעסער טאר נישט ארויפגיין אויף זיין קאפ, ס'איז נישט קיין איסור דווקא פארן נזיר, אפילו איינער וואס שערט א נזיר איז אויך עובר אויף דעם איסור און דערפאר קריגט ער מלקות. פרעגט יעצט די גמרא, ותגלחת לא תותר מכללה קל וחומר מיין, פשט מ'האט דאך געזען אז א נזיר א מצורע, קומט די מצורע ס'איז דוחה די איסור פון זיך שערן, און ער מעג זיך שערן ווען ער ענדיגט זיין ימי צרעת, איז פרעגט די גמרא פארוואס טאקע? פארוואס זאל מען נישט זאגן אז נישט קל וחומר מיין אז וואס? אז ומה יין שאינו סותר לא הותר מכללו מה דאך וויין, וואס טאמער א נזיר טרינקט וויין איז עס נישט סותר די ימי נזירות, פון דעסטוועגן איז נישט דא א היתר צו טרינקען וויין אפילו ווען ס'א מצוה, תגלחת שסותרת אינו דין שלא תותר מכללה, איז כל שכן תגלחת וואס איז יא סותר דרייסיג טאג, איז אוודאי און אוודאי זאל מען זאגן אז ס'איז נישט דא א היתר דאס צו טון אפילו טאמער א נזיר איז א מצורע, ענטפערט די גמרא ניין, אמר רחמנא ראשו ואמר רחמנא זקנו, ווי מ'האט שוין געזען די לימודים אז א נזיר א מצורע מעג זיך און דארף זיך שערן. פרעגט אונז די גמרא, ותגלחת לא תסתור כלל, קל וחומר מיין, פארוואס זאל מען נישט זאגן אז תגלחת זאל נישט סותר זיין, א קל וחומר פון וויין אז וואס? אז ומה יין שלא הותר מכללו אינו סותר, מה דאך וויין וואס וויין האט נישט קיין היתר אפילו ווען עס איז א מצוה, פון דעסוועגן איז וויין נישט סותר די ימי נזירות, תגלחת שהותר מכללו אינו דין שלא תסתור, פשט תגלחת וואס איז נישט דא קיין היתר, איז אוודאי און אוודאי זאל מען זאגן אז ס'זאל נישט סותר זיין, ענטפערט די גמרא, בעינן גידול שער והא ליכא, פשט ביסט גערעכט ס'איז א גוטע לימוד אבער סוף כל סוף דער נזיר דארף דאך האבן די האר סוף זיין ימי הנזירות צו שערן און ער האט נישט קיין האר איז אלע דיינע לימודים איז זייער פיין און וואויל אבער אז ס'איז נישט דא קיין האר קען ער זיך נישט שערן און ממילא איז נישט דא קיין ברירה, ס'איז סותר דרײַסיק טאג ער דארף ווארטן דרײַסיק טאג ביז ס'וואקסט אים האר, און נאר נאכדעם קען ער זיך שערן, פרעגט די גמרא, ויין יסתור שלושים יום, קל וחומר מתגלחת, פשט זאל מען זאגן פארקערט, זאל מען זאגן אז וויין איז סותר דרײַסיק טאג, אזוי ווי תגלחת, אז וואס? אז ומה תגלחת שהותרה מכללה, סותרת, מה דאך תגלחת, וואס ווען ס'קומט צו א מצורע איז עס הותרה מכללה, און פון דעסטוועגן זעט מען די חומרא, אז ס'איז סותרת עס צושטערט דרײַסיק טאג, יין שלא הותר מכללו, אינו דין שיסתור, איז כל שכן וויין וואס וויין האט נישט קיין היתר, אוואדע און אוואדע זאל מען זאגן אז וויין זאל סותר זיין, ענטפערט די גמרא ניין, מידי הוא טעמא אלא משום גידול שער, גבי יין הא קאים שערו, פשט ווייטער מען רעדט דא מסברה, פשט אוואדע דער דין אז א נזיר וואס האט זיך געשוירן צושטערט עס דרייסיג טאג איז נישט מעיקר הדין ס'איז נישט פשט ס'האט באמת צושטערט, נאר אזוי ווי מ'האט גערעדט ס'איז טעכניש, ער האט נישט קיין האר קען ער זיך נישט שערן איז טעכניש קען ער נישט ענדיגן די ימי נזירות, איז וואס ווילסטו ארויסלערנען ביי וויין זאל אויך זיין אזוי? ביי וויין קען מען נישט זאגן די סברה, איז ביי וויין נישט שייך צו זאגן אז ס'זאל סותר זיין דרייסיג טאג, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, תגלחת טומאה כיצד, פשט א נזיר וואס איז טמא געווארן, האמיר שוין געזען אז ער דארף זיך מטהר זיין, ער דארף זיך שערן, ער דארף ברענגען קרבנות, און נאר נאכדעם הייבט ער אן פון פריש די גאנצע נזירות. איז פרעגט יעצט די משנה וואס איז די סדר הטהרה טאקע פון די נזיר וואס איז טמא געווארן, זאגט די משנה, היה מזה בשלישי ובשביעי, פשט קודם האט ער זיך געדארפט מטהר זיין האט מען גענומען די מי חטאת די אפר פרה אדומה, מען האט עס געשפריצט אויפן נזיר די דריטע טאג און די זיבעטע טאג, ומגלח ביום שביעי, און די זיבעטע טאג האט ער זיך געשוירן, ומביא קרבנותיו בשמיני, און די אכטע טאג ברענגט ער די קרבנות וואס שטייט אין פסוק אז ער דארף ברענגען, וואס דאס איז צוויי פייגלעך מיט א בהמה, זאגט די משנה יעצט, ואם גילח בשמיני, וואס איז טאמער ער האט זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו זיין ער האט זיך נישט געשוירן די זיבעטע טאג נאר האט געווארט ביז די אכטע טאג און די אכטע טאג האט ער זיך געשוירן זאגט די משנה מביא קרבנותיו בו ביום דברי רבי עקיבא זאגט רבי עקיבא נישט קיין נפקא מינה ער שערט זיך און נאכן זיך שערן די אכטע טאג ברענגט ער זיין קרבנות אמר לו רבי טרפון האט רבי טרפון געפרעגט פון רבי עקיבא מה בין זה למצורע וואס איז א חילוק נזיר און מצורע פשט פארוואס ביי א מצורע געפינט מען וואס איז די סדר טהרה פון א מצורע א מצורע ווען ער ענדיגט זיין צרעת דארף זיך אויכעט מטהר זיין, ס'איז אויכעט א סדר פון זיבן טאג, די זיבעטע טאג שערט ער זיך און ער טובל'ט זיך, און די אכטע טאג ברענגט ער זיין קרבנות, יעצט וואס איז טאמער א מצורע האט זיך נישט געשוירן די זיבעטע טאג, ער האט זיך געשוירן די אכטע טאג, דעמאלטס איז די דין אז ער קען נישט ברענגען זיין קרבנות די אכטע טאג נאר עס ווערט אפגעשטופט ער דארף עס ברענגען די ניינטע טאג, און מילא פרעגט רב טרפון, פארוואס ביי נזיר זאל מען נישט זאגן די זעלבע זאך? פארוואס זאל מען נישט זאגן ביי נזיר אז א נזיר וואס האט זיך געשוירן שפעט האט זיך געשוירן די אכטע טאג קען נאר ברענגען קרבנות די ניינטע טאג? אמר לו האט רבי עקיבא געענטפערט ניין זה טהרתו תלויה בימיו און מצורע טהרתו תלויה בתגלחתו פשט ס'דא א חילוק צווישן נזיר און מצורע ביי א נזיר זיין טהרה איז נישט תלוי אין זיין שערן טעכניש פארשטייט זיך דארף זיך א נזיר שערן ווען ער ענדיגט די טהרה כדי אנצוהייבן די נייע נזירות אבער נישט דאס איז א חלק פון זיין טהרה. זיין טהרה איז אז מען שפריצט אויף אים די פר פרה אדומה די דריטע טאג און די זיבעטע טאג, און יעצט טעכניש דארף ער זיך שערן, און מילא אז ער האט זיך נישט געשוירן די זיבעטע טאג קען ער זיך שערן די אכטע טאג, אבער ער קען ברענגען די קרבנות די אכטע טאג ממה נפשך, ווייל זיין סדר טהרה האט זיך שוין געענדיגט די זיבעטע טאג, מה שאין כן ביי מצורע, די שערן איז ממש א חלק פון זיין טהרה, נישט נאר דאס, עד כדי כך א מצורע טאר זיך נישט טובל'ען איידער ער האט זיך נישט געשוירן, טאמער למשל ער האט זיך געטובל'ט און נאכדעם האט ער זיך געשוירן, דארף ער זיך נאכאמאל טובל'ן, און ממילא זאגט רבי עקיבא, דער מצורע וואס האט זיך געשוירן שפעט, ער האט זיך געשוירן די אכטע טאג, איז פשט, זיין טהרה האט זיך נאכנישט געענדיגט ביז היינט, היינט האט ער זיך געשוירן, היינט העט ער זיך טובל'ן, און הערשט ביינאכט העט ער ריין ווערן און הערשט די ניינטע טאג קען ער ברענגען די קרבנות, און דאס איז א חילוק צווישן די נזיר און די מצורע, און ממילא ביים מצורע ואינו מביא קרבן אלא אם כן היה מעורב שמש, היות עס ער קען נישט ברענגען א קרבן פאר הערב שמש, און זיין טהרה ענדיגט זיך ערשט די אכטע טאג, דארף ער ווארטן ביז הערב שמש און די ניינטע טאג ברענגט ער די קרבנות, מה שאין כן ביי א נזיר, וואס ס'איז נישט אזוי, זאגט רבי עקיבא, א נזיר וואס האט זיך געשוירן שפעט איז נישט קיין נפקא מינה, זיין טהרה האט זיך נעכטן געענדיגט, און מילא די אכטע טאג קען ער ווייטער ברענגען זיין קרבנות. פרעגט די גמרא, קיבלה מיניה או לא, פשט רבי עקיבא האט דאך דא געענטפערט פאר רבי טרפון, רבי טרפון האט מקבל געווען די תירוץ? אדער ער איז געבליבן ביי זיינס? ער קריגט זיך אויף רבי עקיבא, און ער האלט אויך ביי א נזיר אז א נזיר וואס האט זיך געשוירן שפעט דארף ברענגען די קרבנות די נעקסטע טאג די ניינטע טאג. ענטפערט די גמרא, די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא אז רבי טרפון איז געבליבן ביי זיינס, ער קריגט זיך מיט רבי עקיבא. תא שמע, מען האט מיר געלערנט אין א ברייתא דתני הלל, מען רעדט דא פון די אמורא הלל האט געלערנט אין א ברייתא אז גילח בשמיני מביא קרבנותיו בתשיעי, זאגט די ברייתא א נזיר וואס האט זיך געשוירן די אכטע טאג, קען נאר ברענגען זיין קרבנות די ניינטע טאג, און ממילא זאגט די גמרא, היות אונז האבן מיר דא א ברייתא וואס האלט אנדערש ווי רבי עקיבא, איז ואי סלקא דעתך קיבלה מיניה לייתי קרבנותיו בשמיני, פשט טאמער רבי טרפון האט מקבל געווען די תירוץ רבי עקיבא, אויב אזוי קומט אויס אז עס איז נישט דא בכלל א מאן דאמר וואס האלט אז מען ברענגט די קרבנות די ניינטע טאג, און אז מען זעט אין א ברייתא אז עס איז יא דא אזא מאן דאמר, ווער איז דער מאן דאמר? מוז זיין דאס איז רבי טרפון, און רבי טרפון קריגט זיך אויף רבי עקיבא, אמר רבא, זאגט רבא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, לא קשיא, הא דטבל בשביעי הא דלא טבל בשביעי פשט, דאס וואס ס'איז געשטאנען דא אין די ברייתא גילח בשמיני מביא קרבנותיו בתשיעי, מיינט נישט אז דער נזיר האט זיך געשוירן די אכטע טאג און פאר דעם דארף ער ברענגען די קרבנות די ניינטע טאג, ניין, אוודאי א נזיר וואס האט זיך געטובל'ט די זיבעטע טאג און ער האט זיך געשוירן די אכטע טאג, ברענגט יענע טאג זיין קרבנות, פארוואס ווייל זיין סדר טהרה האט זיך נעכטן געענדיגט ביים זיך טובל'ען, נאר וואס, די ברייתא רעדט אז נישט נאר האט זיך געשוירן די אכטע טאג, ער האט זיך אויך געטובל'ט די אכטע טאג, ער האט אפגעשטופט זיין טבילה, ער האט זיך נישט געטובל'ט ווען ער האט געדארפט, ער האט זיך נישט געטובל'ט די זיבעטע טאג, ער האט זיך געטובל'ט די אכטע טאג, דא איז רבי עקיבא אוודאי אויך מודה אז היות וואס ער האט זיך נאר געטובל'ט די אכטע טאג, האט זיך זיין סדר טהרה הערשט געענדיגט די אכטע טאג דארף ער ווארטן אויף הערב שמש, איז אוודאי וועט ער נאר קענען ברענגען זיין קרבנות די ניינטע טאג, זאגט די גמרא יעצט ווייטער, אמר אביי, האט אביי געזאגט, אשכחתינהו לחבריה דר' נתן בר הושעיא דיתבין וקאמרין, כ'האב געטראפן די חברים פון ר' נתן בר הושעיא ווי זיי זיצן צוזאמען, און זיי לערנען פאר א ברייתא, וואס שטייט אין די ברייתא איז אזוי, אין ברייתא שטייט אזוי, איז איידער מ'עט לערנען די ברייתא אינעווייניג, עמיר אויסרעדן אפאר נקודות. קודם כל, איז ווי ס'איז ידוע, אין די צייטן אין די מדבר איז געווען א משכן, ס'איז געווען מחנה שכינה, מחנה לווי', מחנה ישראל, שפעטער אין די צייט פון בית המקדש איז אויך געווען מחנה שכינה, מחנה לווי', מחנה ישראל, די עזרה, דאס איז מחנה שכינה, פון עזרת נשים און ווייטער די גאנצע הר הבית, איז מחנה לוויה, און שפעטער ירושלים איז מחנה ישראל. יעצט א מענטש וואס איז טמא, טאר זיך נישט דרייען אין די מחנות, נאר וואס ווענדט זיך וועלכע טומאה. א מצורע ווארפט מען ארויס פון אלע דריי מחנות, א מצורע טאר זיך נישט דרייען אין ירושלים אויך נישט. א זב, א זב איז שוואכער פון דעם, א זב טאר זיך נישט דרייען אין צוויי מחנות, נישט אין מחנה שכינה, און אויך נישט אין מחנה לוויה, ער טאר אפילו נישט ארויפגיין אויפן הר הבית, אבער אין ירושלים מעג ער זיך דרייען. שפעטער איז דא א טמא מת, טמא מת איז די שוואכסטע פון אלע, א טמא מת מדין תורה על כל פנים מעג זיך אויך דרייען אין מחנה לווי' נאר אין מחנה שכינה טאר ער זיך נישט דרייען ער טאר נישט אריין גיין אינעם עזרה די רבנן חזל האבן צוגעלייגט אז אפילו אין עזרת נשים אויך נישט אפילו אביסל פאר עזרת נשים אבער על כל פנים מן התורה מעג זיך א טמא מת דרייען סיי אין מחנה ישראל סיי אין מחנה לווי' אויך אויפן הר הבית נאר נישט אינעם עזרה. יעצט אזוי, א זב האמיר אויך געזען אז ס'דא כמה מיני זבין. ס'דא א זב בעל ראיה אחת, ס'דא א רוב בעל שתי ראיות, און ס'דא א זב בעל שלש ראיות. א זב בעל ראיה אחת טייטש א מענטש זעט אז ס'גייט ארויס פון אים א זיבה, איז ווערט ער טמא, אבער זייער א שוואכע טומאה. ער טובל'ט זיך, ער ווארט אויף הערב שמש, און ער ווערט ריין. שפעטער איז דא א זב בעל שתי ראיות. א זב בעל שתי ראיות איז שוין אסאך הארבער, ער האט געזען צוויי מאל ס'גייט ארויס פון אים א זיבה, איז ער דארף ציילן זיבן טאג וואס ס'איז ריין, שבעה נקיים, נאר נאכדעם די זיבעטע טאג טובל'ט ער זיך. ער ווארט אויף הערב שמש, און די נעקסטע טאג די אכטע טאג איז ער ריין אינגאנצן. שפעטער איז דא א זב בעל שלש ראיות, א זב בעל שלש ראיות האט געזען דריי מאל גייט ארויס פון אים א זיבה, ער דארף סיי ווארטן שבעה נקיים, די זיבעטע טאג טובל'ט ער זיך, אבער נאך אלץ נישט ריין, ער דארף ווארטן ביז די אכטע טאג, די אכטע טאג ברענגט ער זיין קרבנות, און נאר נאכדעם וואס ער איז מקריב קרבנות ווערט ער אינגאנצן ריין. יעצט, פארשטייט זיך, וויאזוי ברענגט ער די קרבנות? ער דארף דאך אנקומען צום עזרה, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט, א זב טאר דאך אפילו נישט אריינגיין אין מחנה לוויה, און מילא דאס איז קלאר, אז די אכטע טאג נאכדעם וואס ער האט זיך גע'טובל'ט די זיבעטע טאג, און ער האט געווארט אויף הערב שמש, איז קלאר אז די אכטע טאג, א זב וואס איז א מחוסר כיפורים וואס האט נאכנישט געברענגט די קרבנות, איז קלאר אז ער מעג אריינגיין צום מחנה לוויה, אריין אין מחנה לוויה אריין ביז צום מחנה שכינה, און געבן זיין קרבנות פארן כהן. די שאלה אבער דא איז, וואס טוט זיך נאכדעם וואס ער האט זיך גע'טובל'ט די זיבעטע טאג און ער ווארט אויף הערב שמש, צו יעצט מעג ער אריינגיין אין מחנה לוויה צו נישט, דאס איז בעצם די שאלה דא פון דעם סוגיא, איז אזוי, אביי האט געטראפן די חברים פון רב נתן בר אושעיא ווי זיי לערנען פאר א ברייתא, וואס שטייט אין די ברייתא? אין די ברייתא שטייט אזוי, שטייט אין פסוק טאקע לגבי א זב בעל שלש ראיות, איז שטייט אין פסוק אזוי, וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו, פשט דער זב בעל שלש ראיות, דארף ציילן זיבן טאג וואס ער זעהט נישט קיין זיבה די שבעה נקיים, און נאכדעם די זיבעטע טאג וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר טובל'ט ער זיך, און נאכדעם איז ביום השמיני די אכטע טאג יקח לו שתי תורים או שני בני יונה נעמט ער זיינע קרבנות, ובא לפני ה' אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן, און דעמאלטס טראגט ער זיין קרבנות אריין אין מחנה לוויה, ער גייט צו ביז צום מחנה שכינה און געבט איבער זיין קרבנות פארן כהן, דער כהן זאל זיי מקריב זיין, און ממילא איז די ברייתא מדייק, אימתי הוא בא בזמן שהוא טבל ועשה הערב שמש אין, לא טבל ועשה הערב שמש לא, פשט ווען קען ער ברענגען זיין קרבנות, נאכדעם וואס ער האט זיך געטובל'ט און ס'איז געווען הערב שמש, פשט די אכטע טאג, פארדעם נישט, אזוי שטייט דא אין די ברייתא לכאורה, יעצט. די חברים פון ר' נתן בר אושעיא האבן געלערנט די ברייתא, האבן זיי מדייק געווען פון די ברייתא פשט, זיי האבן פארשטאנען פון די ברייתא, אלמא קסבר אז די ברייתא האלט אז טבול יום של זב כזב דמי, פשט לכאורה איז משמע דא אין די ברייתא אז א זב בעל שלש ראיות וואס האט זיך גע'טובל'ט די זיבעטע טאג און ער ווארט יעצט אויף הערב שמש, האט נאך אלץ א דין ווי א זב אליין, פשט ער טאר נאכנישט אריינגיין אין מחנה לוויה, ווען העט ער קענען אריינגיין אין מחנה לוויה? נאר די אכטע טאג, אזוי האבן זיי פארשטאנען שטייט דא אין די ברייתא, און זיי האבן אויך פארשטאנען וואס איז די לימוד פון די ברייתא, אזוי האבן זיי פארשטאנען, זיי האבן פארשטאנען די לימוד פון די ברייתא איז, אז ס'שטייט דאך לכאורה קלאר אין פסוק, אז קודם כל זאל דער זב ציילן זיבן טעג, נאכדעם זאל ער זיך טובל'ן, און נאר די אכטע טאג קען ער ברענגען די קרבנות, פארוואס שטייט אין פסוק נאר די אכטע טאג קען ער ברענגען, לכאורה משמע פון דעם אז די זיבעטע טאג נישט. ווייל די זיבעטע טאג קען ער נישט אריינגיין אין מחנה לוויה, פשט נאכן זיך טובל'ן די זיבעטע טאג האט ער א דין ווי א זב, יעצט דער דין אויב מ'איז אזוי מדייק די ברייתא אויב מ'לערנט אזוי די ברייתא איז דער דין נישט נאר ביי א זב בעל שלש ראיות נאר אויך ביי א זב בעל שתי ראיות, פשט א זב בעל שתי ראיות קרבנות דארף ער טאקע נישט ברענגען אבער די זיבעטע טאג דארף ער זיך טובל'ן, איז נאכן זיך טובל'ן ווען ער ווארט אויף הערב שמש מעג ער אריינגיין אין מחנה לוויה צו נישט? האבן זיי פארשטאנען פון די ברייתא אז ניין נאר נאך הערב שמש ווערט ער אויס זב ווילאנג ס'איז נישט געווען הערב שמש, האט ער א דין ווי א זב אליין, און ער טאר נישט אריינגיין אין מחנה לוויה, והוא הדין זאגט תוס', ער טאר נישט שיקן קרבנות אין בית המקדש, אבער על כל פנים אזוי האבן זיי דא פארשטאנען די ברייתא, אזוי זאגט אביי, ער האט געהערט ווי די חברים פון ר' נתן בר אושעיא לערנען א ברייתא, זאגט אביי, אמינא להון אנא, האב איך זיי געזאגט, אז אויב עטס זענטס גערעכט, אויב מען קען מדייק זיין פון דעם וואס שטייט אין די תורה ביי א זב בעל שלש ריאות אז נאר די אכטע טאג קען ער ברענגען זיין קרבנות און ווילסט מדייק זיין פון דעם אז די זיבעטע טאג נאכן טבילה נישט, אלא מעתה אויב אזוי גבי נזיר טמא נמי, מאך די זעלבע דיוק ביי א נזיר טמא, דכתיב וואס שטייט ביי א נזיר טמא? יביא שתי תורים אל הכהן אל פתח אוהל מועד, שטייט ערשט אז די אכטע טאג ביי יום השמיני דארף ער ברענגען זיינע קרבנות, איז מאך די זעלבע דיוק, אימתי הוא בא בזמן שטבל ועשה הערב שמש, מאך א דיוק אז א נזיר וואס האט זיך גע'טובל'ט די זיבעטע טאג, קען נאך נישט אריין גיין אין מחנה לוויה, און ער דארף ווארטן ביז די אכטע טאג כדי אריין צו גיין, און אביי זאגט, דאס איז דאך אוודאי נישט גערעכט, דאס קען נישט זיין, דאס איז לא יעלה על הדעת, פארוואס? זאגט אביי, ווייל מכדי שער ניקנור היכא קיימין, ווי איז דאס דער פתח אוהל מועד, ווי איז דאס דער שער ניקנור? בשערי לוויה. והתניא, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא טמא מת מותר ליכנס במחנה לוויה, א טמא מת מעג אריינגיין אין מחנה לוויה, ולא טמא מת בלבד, אלא אפילו מת עצמו, אפילו א מת אליין מעג אריין גיין אין מחנה לוויה שנאמר, מ'לערנט עס ארויס, שטייט אין פסוק ויקח משה את עצמות יוסף עמו, מאי עמו, עמו במחיצתו עמו במחנה לוויה, פשט משה רבינו האט געהאלטן די עצמות יוסף אין מחנה לוויה, פון דא לערנט מען ארויס אז א מת אליין, און א פארשטייט זיך א טמא מת, מעג אריין גיין אין מחנה לוויה, און ממילא זאגט אביי, וואס וועסטו מיר זאגן ביי נזיר אז ביי נזיר זאגט מען אויך אזוי, אז וואס? אז א נזיר טאר נישט אריין גיין אין מחנה לוויה ביז די אכטע טאג? זאגט אביי דאס קען דאך נישט זיין, ווייל א נזיר וואס ווערט טמא קען די גאנצע זיבן טאג פון זיין טומאה אריין גיין אין מחנה לוויה, ווייל סתם אזוי א טמא מת מעג זיך דרייען אין מחנה לוויה, און ממילא זאגט אביי קענסט דאס נישט מדייק זיין פון פסוק, דאס וואס שטייט אין פסוק ביום השמיני אז ער ברענגט די קרבנות מיינט נישט צו זאגן אז די זיבעטע טאג טאר ער נישט אריין גיין דארט, זעסט דאך ביי א נזיר שטייט אויך ביום השמיני אז ער ברענגט די קרבנות, און די זיבעטע טאג קען ער יא אריין גיין דארט, און ממילא קען נישט זיין אז די ברייתא זאל זאגן אז פון אזא סארט דיוק לערנט מען ארויס אז א זב די זיבעטע טאג נאכן זיך טובל'ן קען נישט אריין גיין אין מחנה לוויה, דער דיוק איז נישט ריכטיג, איי פארוואס שטייט אין פסוק ביום השמיני? ווייל די פסוק זאגט טאקע אז די אכטע טאג ברענגט ער זיין קרבנות, ס'מיינט אבער נישט אז די זיבעטע טאג טאר ער נישט אריין גיין דארט, אלא אמר אביי, און ממילא זאגט אביי פארקערט. ווי די חברים פון רבי נתן, זאגט אביי טבול יום של זב לאו כזב דמי, ואפילו הכי כיון דמחוסר כפרה לא עייל, און ממילא זאגט אביי אזוי, די פשט וואס עטס האטס דא געלערנט דא אין דעם ברייתא, די פשט איז נישט ריכטיג, און דאס וואס עטס האטס מדייק געווען פון די ברייתא איז אויך נישט ריכטיג, איז קודם הייבט אן אביי מיט דאס וואס עטס האטס מדייק געווען פון די ברייתא, זאגט אביי עטס האטס מדייק געווען פון די ברייתא אז א זב נאכן זיך טובל'ען האט א דין ווי א זב, און ער דארף ווארטן אויף די נעקסטע טאג, נישט ריכטיג, א זב נאכן זיך טובל'ען האט מער נישט א דין פון א זב, און ער מעג אריין גיין אין מחנה לוויה אפילו פאר הערב שמש אויכעט, פשט קודם כל קריגט ער זיך אויף די מסקנא וואס זיי האבן געזאגט וואס זיי האבן דא מדייק געווען פון די ברייתא, נישט ריכטיג, נאר וואס? זאגט אביי וואס האט די ברייתא בכל זאת געמיינט צו זאגן, אביי גייט באלד מסביר זיין וואס איז געווען די לימוד ווי אזוי די ברייתא האט אויסגעלערנט, אבער וואס האט די ברייתא דא געמיינט צו זאגן? די ברייתא האט געמיינט צו זאגן אזוי, די ברייתא האט געמיינט אוועק צו שטעלן אז ס'איז דא א חילוק צווישן א זב בעל שתי ראיות און א זב בעל שלש ראיות. יעצט, לויט די חברים פון ר' נתן איז נישטא קיין חילוק, יעדע מאל א זב וואס טובל'ט זיך, האט נאך אלץ א דין פון א זב ביז הערב שמש, נישט קיין חילוק בעל שתי ראיות נישט קיין חילוק די בעל שלש ראיות. אביי זאגט נישט ריכטיג. ס'איז דא א חילוק. וואס איז די חילוק? די חילוק איז, אז א זב בעל שתי ראיות, נאכדעם וואס ער האט זיך געטובל'ט די זיבעטע טאג, אויף וואס ווארט ער יעצט? ער ווארט סך הכל אויף הערב שמש אויף איין זאך. דא זאגט אביי, האט ער נישט קיין דין פון א זב און ער קען אריינגיין אין מחנה לוויה, אבער וואס א זב בעל שלש ראיות, וואס ער ווארט דא אויף צוויי זאכן, נאכן זיך טובל'ן די זיבעטע טאג ווארט ער אויף צוויי זאכן, סיי ער ווארט אויף הערב שמש, און סיי ער ווארט צו ברענגען זיין קרבנות מארגן, דא, דאס האט די ברייתא געמיינט צו זאגן, דא קען ער נישט אריינגיין אין מחנה לוויה טאקע ביז ער וועט נישט אריבערגיין הערב שמש ביז ער וועט נישט האבן נאר איין זאך וואס ער ווארט אויף דעם, ביז ער וועט נישט זיין א מחוסר כיפורים. פשט א זב בעל שלש ראיות האט זיך געטובל'ט די זיבעטע טאג, ער טאקע טאר נישט אריינגיין אין מחנה לוויה ביז מארגן, ווייל ס'האט אריבערגיין הערב שמש, יעצט איז פשט ס'פעלט אים נאר איין זאך, ס'פעלט אים די קרבנות, ער קען אריינגיין אין מחנה לוויה מארגן. אבער א זב בעל שתי ראיות, וואס ס'פעלט אים נאר איין זאך, ס'פעלט אים נאר הערב שמש, ער קען גראד אריינגיין אינעם מחנה לוויה גראד נאכדעם וואס ער האט זיך געטובל'ט. יעצט, דאס האט די ברייתא געזאגט טאקע, דאס דאס איז א יוצא לנו פון די ברייתא, אבער פון ווי האט עס די ברייתא געלערנט? איז אביי מסביר, ווייל אזוי ווי אביי האט זיך אויסגערעדט, מען קען נישט זאגן אזוי ווי די חברים פון ר' נתן האבן געזאגט, אז די דיוק פון די ברייתא איז געווען פון די לשון הפסוק אז וביום השמיני, ווייל אויב אזוי ביי נזיר וואלט אויך געדארפט זיין אזוי, נאר וואס וואס איז געווען די לימוד פון די ברייתא? זאגט אביי, ווייל ואי במחנה לוויה קאי אמאי קא קרי ליה אוהל מועד, פשט, די זב בעל שלש ראיות, וואס שטייט יעצט אין מחנה לוויה און געבט זיין קרבנות פארן כהן, זאגט די פסוק ובא לפני ה' אל פתח אוהל מועד, פארוואס שטייט אל פתח אוהל מועד? פתח אוהל מועד קען טאקע מיינען מחנה לוויה, אבער ס'קען אויך מיינען מחנה שכינה, ס'קען אויך מיינען די עזרה אליין, ווי תוס' זאגט, מ'געפינט ביים קרבן שלמים שטייט ושחטו פתח אוהל מועד, און דארט אוודאי מיינט עס מחנה שכינה, איז פארוואס כאפט אן די תורה א לשון פתח אוהל מועד, טאמער א זב בעל שלש ראיות טאר נישט אריינגיין אין מחנה שכינה, פאר ער ברענגט נישט זיין קרבנות. יעצט סתם אזוי, פון ווי ווייסט מען טאקע אז א זב, בעל שלש ריאות טאר נישט אריינגיין אין פתח אוהל מועד, טאר נישט אריינגיין אינעם מחנה שכינה פארן ברענגען זיין קרבנות, דאס וועט טאקע אביי שוין באלד אויפווייזן א קלארע לימוד פון א פסוק, אבער על כל פנים, היות וואס אונז ווייס מיר קלאר אז פתח אוהל מועד מיינט נישט מחנה שכינה, ס'מיינט נישט די עזרה, ס'קען נישט זיין אז די זב בעל שלש ראיות זאל מעגן אריינגיין אין די עזרה פאר האט געברענגט די קרבנות, איז אויב אזוי פארוואס כאפט אן די תורה אזא לשון, פארוואס כאפט אן די תורה א לשון פתח אוהל מועד וואס קען אמאל מיינען מחנה שכינה? נאר וואס דען? דאס האט אונז די ברייתא געוואלט לערנען פון דא געווען דאס איז געווען די דיוק פון די ברייתא למימרא מה התם מחוסר כפרה לא עייל אף למחנה לויה נמי מחוסר כפרה לא עייל פשט די ברייתא זאגט אונז אז די תורה האט טאקע אנגעכאפט אזא לשון כדי זאלסט צושטעלן די צוויי פלעצער זאלסט צושטעלן מחנה שכינה צו מחנה לויה אז וואס אז אזוי ווי דער זב בעל שלש ראיות טאר נישט אריין טרעטן אין מחנה שכינה איידער ער ברענגט נישט זיין קרבנות די זעלבע זאך דער זב בעל שלש ראיות טאר נישט אריין גיין אין מחנה לויה איידער ער האט נישט געהאט הערב שמש איידער ס'איז נישט די אכטע טאג דאס איז געווען די דיוק פון די ברייתא אבער אוודאי א זב בעל שתי ראיות ער וועט יא מעגן אריין גיין מחנה לויה נאכדעם וואס ער האט זיך געטובל'ט ווען ער ווארט אויף הערב שמש נאר א זב בעל שלש ראיות טאר נישט אריינגיין מחנה לויה פאר ס'איז נישט געווען הערב שמש, און מען לערנט עס ארויס פון דעם וואס די תורה האט אנגעכאפט א לשון, פתח אוהל מועד, די תורה האט געוואלט צושטעלן, מחנה שכינה צו מחנה לויה, אז אזוי ווי ער טאר נישט אריינגיין אין מחנה שכינה פאר ער ברענגט נישט די קרבנות, די זעלבע זאך טאר נישט אריינגיין אין מחנה לויה פאר ער האט נישט געהאט הערב שמש. יעצט דרך אגב זאגט טאקע אביי, והתם מנלן, ווי ווייסטו טאקע אז א מחוסר כיפורים א זב בעל שלש ראיות טאר נישט אריין גיין אינעם עזרה פאר ער האט נישט געברענגט די קרבנות, ברענגט אביי א ברייתא דתניא זיי האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק טמא יהיה, דרש'ט מען פון דעם לרבות טבול יום אז א טבול יום טאר נישט אריין גיין אינעם עזרה, שטייט ווייטער אין פסוק עוד טומאתו בו לרבות מחוסר כפרה אז אזא איינער אזוי ווי א זב בעל שלש ראיות וואס דארף נאך ברענגען קרבנות טאר נישט אריין גיין אין מחנה שכינה פאר ער האט נישט געברענגט די קרבנות. און ממילא קען נישט זיין אז פתח אוהל מועד מיינט מחנה שכינה, איז פארוואס האט די תורה אנגעכאפט אזא לשון צו לערנען די לימוד אזוי ווי מיר האבן ארויסגעשמועסט?